אקעי ווי קאנטיניאינג בעזרת השם ווי קאנטיניאינג וויט די פראדזשעקט לקוטי שיחות ווי גאנא לערן וואן אוו די טו שיחות דעט דעי גיוו אוט עווערי וויק און לערן חלק לקוטי שיחות חלק כ' אין לקוטי שיחות עטס פעידזש סעווענטי ניין די פירסט שיחה אויף חיי שרה געוואלדיגע געוואלדיגע שיחה פשוט אנבעליוועבל ממש שמעו ותחי נפשכם עמעזינג עמעזינג שיחה דעט איי סעי ווען איי לערנט די אידיש

אות א', אין היינטיגע סדרה לאזט וויסן די תורה דעם סך הכל פון די יארן פון שרה, אברהם און ישמעאל. אין פרשת חיי שרה ווי העוו טרי, די תורה איז טעלינג אס אבאוט טרי פיפל האו מאטש דעי ליווט, שרה, אברהם און ישמעאל. אין התחלת הסדרה, די ביגינינג אוו די סדרה, ויהיו חיי שרה, דעטס האו די פרשה סטארטס, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים.

איט זשאסט קאנטיניוס ובן ע' כבן ה' בלא חטא, וואס מיינט בפשטות אז מען לערנט ארויס נישט ווי ביי שרה וואו כל אחד נדרש לעצמו איט לערנט צוויי עניינים בלא חטא און יופי, נאט לייק ווי לערנט ביי שרה, נאר בלויז איין עניין, וואט איז איט? בלא חטא, דעטס איט, דאזענט סעי מאר.

איטס אינטערעסטינג ענסער, אקעי. איין ענין ומילא, אז ער זייענדיג בן ק', איז אברהם געווען כבן ע', און בן ע' איז ער געווען כבן ה' בלא חטא, דעטס איט, אנלי וואן ענין. ווי נאט פינישט, נאו קאמס טו ישמעאל. ווען איט קאמס טו ישמעאל, איז רשי בכלל נישט מפרש, פארוואס נכתב שנה בכל כלל וכלל? הי דאזענט סעי נאטינג. וואטס גאואינג אן? וואט העפענד טו רשי? און מפרשי רשי? דער רבי ברענגט אין פוטנאוט נאמבער פאר דער ט"ז און דער משכיל לדוד און דער ר' אליהו מזרחי אלל דיס מפרשים אר טרייענג טו אנדערסטענד וואט רשי וואנטס טו דו היר מפרשי רשי איז דא אן אריכות גדולה בשקלא וטריא ווי צו פארענטפערן די שינויים הנל אין רשי דער איז א האל דעבעיט האו טו ענסער רשי וואט דיד רשי דו היר יו פוט דאן א רול יו העוו טו פאלאו די רול אבער נוסף אויף די פארשידענע שוועריקייטן וואס זענען דא אין יעדן פון די תירוצים שאין כאן המקום להאריך בזה, שטעלט זיך דא א שאלה כללית ווי גערעדט כמה פעמים, די רבי סעיז, איים נאט גאנא גאו אין היער נאו און טעל יו אבאוט די פראבלעם דעט ווי סי דעט אלל מפרשים אר טרייענג איטש וואן א דיפרענט מפרש, סאו אין דזשענערל אין איטש וואן אף דעם איי העוו א קוועשן באט איים נאט גאנא גאו אינטו איט, מינסט די רבי איז נאט עקסעפטינג אלל די מפרשים וואט דעי סעי, די רבי סעיז באט איי העוו א ווערי דזשענערל קוועשן דעט איי העוו אין אין א דיפרענט וועי, לעטס סי וואט איט איז. וויבאלד אז דער ענין איז כלל נישט פשוט. א ווערי אינטערעסטינג קוועשן. ווי סי דעט איטס נאט סימפל. יא, אלל די מפרשים אר טרייענג טו עקספלעין איט. ביז אז יעדער מפרש האט אויף דעם אן אנדערע סברא. איטש מפרש העז א דיפרענט עקספלענעישאן איט. האט דער רשי וואס איז מפרש די פסוקים אויך פאר א בן חמש למקרא. געדארפט קלאר מאכן זיין פירוש אין אן אופן אז עס זאל נישט בלייבן קיין ספק בכוונת פירושו. יו רש"י דעט יו האב א בן חמש למקרא, יו שוד האב מעיד אלל די עפארטס א טויליג טו אנדערסטענד דעט, יו שוד האב טעלד די בן חמש למקרא, וואט יו וואנט היר, וויי דיד יו דו איט, ביי שרה יו רייט טו עניינים ביי אברהם וואן ענין, ביי ישמעאל נאטינג. דזשאסט אינטרעסינג ווי די רבי דאזענט לעט טרו נאטינג, לוק עט פוטנאוט נאמבער סעווען, לשון משנה, אבות פרק ו', משנה כ"א, דעט ווארט דעט בן חמש למקרא, סאו רש"י סעז אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא פאר די בן חמש, לוק וואט די רבי סעיס אין די אין די פארענטעסיס, בסידור אדמו"ר הזקן, משנה כ"ב, למאי נפקא מינה? וויי איז די רבי רייטינג די רבי ביי פארברענגען אין איי טינק איי הערד איט מיי סעלף, דער קוד בי א דער קוד בי א דער קוד בי א דיפרענס אין הלכה, סאמבאדי איז מקדש א אשה ביקאוז הי נאוס טרי משנה'ס אר טו משנה'ס, איז דיפרענס וויט וואן משנה בעפאר דעט.

פון דעם וואס רשי זאגט ביי שרה לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו בת ק' וכו' רשי פוט דאון די די די די רול ביי שרה לכך נכתב דעטס וואי ביי איטש ענד עוורי וואן די ווארט שנה אז פון דעם וואס נכתב שנה בכל כלל וכלל איז מוכרח it must be שכל שכל אחד נדרש לעצמו לחטא ווען בת ק' כבת כ' לחטא בת כ' כבת ז' ליופי איז פארשטאנדיק מעצמו אז אויך נאך דעם ביי אברהמען וואס אויך ביי אים איז נכתב שנה בכל כלל וכלל מוז יעדער כלל זיין נדרש לעצמו און מ'לערנט ארויס צוויי ענינים מאסט קאם טו א קאנקלוזשען די סעים איז סעד ביי שרה די סעים טינג מאסט בי ביי אברהם. במילא איז מובן אז ווען רש"י זאגט ביי אברהם בן ק' כבן ע' ענד הי דאזענט סעי נאטינג, מיינט ער דערמיט נישט נאר א התחלה פונעם לימוד, איין לימוד, וואס זיין סיום איז בן ע' כבן ה' בלא חטא, נאר א הוספה נאך א באזונדער לימוד, רש"י סעז אנלי וואן טינג, רש"י איז רילייאינג אן דיס וואט הי סעז ביי שרה, איז גאנע בי רשי איז ריליאינג ביקאוז ביי אברהם בן ק' כבן ע' ווי פיינד ארעדי אין א דיפרענט פלעיס רשי דאזענט האב טו סעי עקסטרע ווארדס ווער דו ווי פיינד איט די רבי איז גאנע עקספלעין ווער איט איז און דאס וואס רשי טייטשט נישט אויס אין וואס עס באשטייט דער לימוד פון בן ק' כבן ע' איט דאזענט סעי נאטינג איט סעז בן ק' כבן ע' ובן ע' כבן כבן כבן כבן ה' בלא חטא, יא. איז עס דערפאר וואס דער חידוש וענין אין וואס ביי אברהמען איז געווען בן ק' כבן ע' שטייט בפירוש אין פסוק, רש"י דאזענט האב טו סעי איי וואלד לייקט טו פיינד דיס בן חמש למקרא, דעט איז גאנע לערן דעט פרום דיס. או ביי אס בן חמש מאות. איטס זשאסט איים טעלינג יו איטס זשאסט אנבעליוועבל לוק וואט די רבי איז ברענגינג דאון לוק לוק וואט די רבי איז מחדש דא ווען דער אויבישטער האט אנגעזאגט אברהמען אז ער וועט האבן א זון פון שרה זאגט דער פסוק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד האו קאוד איט בי אן האנדערט יערס אולד קאוד העוו קידס ס'איז ביי אים געווען א תמיהה אז ער זאל קענען האבן א קינד אין דעם גיל פון מאה שנה he was wondering if he could have kids by 100 years old ורשי דארט מפרש אז בימי אברהם נתמעטו השנים כבר ובא תשות כח בעולם שמיהרו תולדותיהן בני סמך ובני עין טיל אברהם אבינו דערס טשעינדזשעס אין די דזשענערעישאנס דעי העד קיד ביי סעווען האנדערט יערס סיקס האנדערט יערס קעים די טיים טו אברהם דעי העד קידס אנלי אפ טו סעווענטי דער איז א האל דיבעיט אין די הערות וויי די רבי ברענגט סעקס סיקסטי ווער איז ווער איז רשי טעקינג סיקסטי סעווענטי ווי נאו ווער איז טעקינג איטס תרח העד אברהם ווען הי וואס סעווענטי יערס אולד סאו איי סי אין דעט דזשענערעישאן איט וואס סעווענטי ועל פי זה, נאו וי קאם טו די קאנקלוזשען וויי רש"י דידנט העוו טו סעי איט, על פי זה איז פארשטאנדיג בפשטות, דער רבי אנדערליינט בפשטות, אין וואס עס איז געווען בן קוף כבן עיין ביי אברהם אבינו, יו נאו וואט איט וואס, אף על פי אז דעמאלט מצד דעם תשות כח בעולם, איז דער גיל צו האבן קינדער געווען ביז בני עיין, רייט? וואט דאז איט סעי? בן קוף כבן עיין איט דאזנט העוו טו טעל יו וואט איט איז, ביקאוז אברהם העז א קיד ביי א האנדערט ענד איז די סעים עז סעווענטי, וואט איז איט? בן מאה כבן עיין לכח, איט דאזנט העוו טו טעל יו.

דעטס וואט רש"י דעטס וואט רש"י וויי דיד תורה סעי ווען ווען מאה ועשרים ושבע ווען מאה מאה ושבעים וחמש שנים קאם טו טעל יו דעט מאה איט וואס די סעים עז שבעים איט וואס א סאמפל פשוט כאילו סעי איט אגען אבער ווי די דוגמא של ישמעאל בתור דוגמא יא סתם יא דעט איי סי דעט הי העד א בעיבי ביי איידי סיקס סאו איי סי דעט הי וואס אווער סעווענטי דעט וואט רש"י סעז בן קוף כבן עיין דעט ביי הים וואס נאט תשות כח הי העד ביי איידי סיקס ענד הי העד ביי האנדערט אלסא יא איטס ווערי געשמאק, דער רבי אין די ברעקעטס ווערי געשמאק אנאדער רש"י דעט איז אנבעליוועבל, דער רבי איז ענסערינג איט און דעטס גאנע בי לעיטער אן אנאדער רש"י דער רבי איז גאנע ענסער, דרך אגב, ממש דרך אגב, אין ברעקעטס מינס דעט איטס נאט סאו נוגע אין די שיחה, באט ליסן, ועל פי זה יומתק ויובן פירוש רשי אויף הלבן מאה שנה יולד, נישט אז דאס איז א תמיהה, איף איי סי דעט אברהם אבינו סעז הלבן מאה שנה יולד דעט מינס דעט הי טינקס דעט הי קוד נאט העוו קידס רייט סא וואט העפענד דער סא דער רבי סעיז נאו ווי אזוי קען ער האבן נישט אז דאס איז א תמי' ווי אזוי קען ער האבן א קינד צו מאה שנה דיס איז וואס נאט אברהם באט יעס אברהם ניו פאר שור דעט הי קוד העוו א קיד נאר א תמי' קיימת אמר בליבו הנעשה חסד זה לאחר מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי

אוממעגליך געווען דאן צו בוירן קינדער, שי קאָלד נאָט העוו קידס, און ביי איר האט געמוזט זיין דער נס, היפלא מה' דבר. סאו ווי העוו א ווערי אינטרעסטינג סטעיטמענט פרום די רבי, אברהם אבינו העד קידס נאו נס, שרה וואס א ספעשל נס, קאז שי וואס שי על פי טבע שי קאָלד נאָט העוו עני מאָר קידס, היפלא מה' אז ביי איר זאל געבוירן ווערן יצחק, נאו וואט העפענד וויט שרה ווען שרה טאלד די אייבישטער ואדוני זקן? סאו די רבי איז ענסערינג דיס אלסא, נאר שרה האט געטראכט אז אויך אברהם קען נישט האבן קיין קינדער, ותצחק שרה בקרבה אחרי בלותי היתה לי עדנה, ענד שי סעד ואדוני זקן, שי טאט דעט הי קאוד נאט העוו, באט הי קאוד העוו, ענד ביי הער, סאו אגעין ווי העוו א ווערי אינטרעסטינג רול, אברהם אבינו איז בדרך הטבע, ענד ביי שרה איז בדרך נס. אני לא ידע ש ש רבי ישמעאל היה לו בגיל שלושים. ווערי גוד, א גוד פוינט, שי ניו דעט הי העד ביי איידי סיקס, באט שי סעז מעיבי איט וואז א ספעשל. ניינטין? אף שהוליד ישמעאל בהיותו בן פו' שנה כנזכר לעיל, אין זו הוכחה שגם עתה י ד שנה לאחר זה עדיין ראוי להוליד, איי מעיד א נאוט טו לערן איט אוט. איט איז, יעס, יעס, בדוחק קצת, בייקאזס איט דאזנט מעיק, איף הי העד ביי עיטי סיקס וויי שודנט הי העוו ביי האנדרעד, שי נו דעט ביי סעווענטי פיפל סטאפ העווינג קידס, סאו איף הי העד ביי עיטי סיקס הי קוד העוו ביי האנדרעד, אקעי, סאו דוחק קצת, אקעי, נאו דער רבי קאמס טו ענסער אנאדער רשי. אוקיי, על פי זה איז אויך פארענטפערט א קשיא גדולה, אן אנבעליוועבל קוועסטשען דער רבי איז עסקינג, פארוואס רש י שטעלט זיך נישט אפ אויף דעם וואס ביי אברהמ'ן זענען געבוירן געווארן קינדער בני קטורה מער ווי פֿערציק יאר נאך לידת יצחק, און עס ווערט דערביי נישט דערמאנט אז די לידה איז געווען דורך א נס. אברהם אבינו, ביי די עקידה וואס יצחק וואס טערטי סעווען יערס,

אוקיי ווייל דאס איז שוין באווארנט אין די ווערטער דער רבי סעז דיס רשי דאזנט העוו טו טעל אס וואס איז שוין באווארנט אין די ווערטער בן ק' כבן ע' אז ביי אברהמ'ן איז נישט געווען קיין תשות כח וואס האט מגביל געווען האבן קינדער ביז ע' תשות כח האט אויף אים קיין שליטה נישט געהאט טיל טיל טיל די ענד און במילא האט ער געהאט קינדער צו ק' און נאך פיל שפעטער רשי דאזנט העוו טו סעי נאטינג ביקאז איטס נאט א נס על דרך ווי די מעלה פון בלא חטא רבי ברענגט פרוף א ווערי געשמאקע ראיה ועל דרך די מעלה פון בלא חטא וואס הגם אז דער לשון איז בן ע' כבן ה' בלא חטא ווערי אינטערעסטינג, לוק א געשמאק די רבי'ס ברינגינג דאון, איי סעד דעט אברהם אבינו וואס בן בן ע' כבן ה' בלא חטא ווען הי וואס סעווענטי יערס אולד הי וואס לייק פייוו ענד הי דידנט דו עבירות, אבאוט עיטי ניינטי הונדרעט הונדרעט ענד טען הי דיד עבירות?

מיינט עס דאך נישט אז נאכדעם איז געווען חס ושלום אנדערש, דעט הי דיד עבירות אפטער דעם, נאר אז ער איז געבליבן כל ימי חייו בלא חטא, סעים טינג היז האול לייף הי וואס וויטאוט תשות כח, אקעי. מיט דעם חילוק צווישן אברהם און שרה וועט אויך רעכט ווערן דער שינוי בפירוש רש י, אקעי, בפירושי רש י, די רבי איז גאנע עסק נאו די רבי לעפט, ווי נאט פינישד, נאו ווי אנדערסטענד?

נעטשורעל ביי שרה איט וואס א נס גאנע בי עיבל טו ענסער א ביוטיפול קאנטרעדיקשן אין רשי אויפן פסוק היניקה בנים שרה דעטס אן אינטרעסינג לשון איט שוד האב סעד היניקה את יצחק שרה וויי איז די לשון בנים ווערס בנים שי העד אנלי וואן סאן שרה סאו רשי סעז ביום המשתה דער מחלוקת איז ווען יום המשתה איז אידער דעטס ווען דעי סטאפט נערסינג אר דער רבי ברינגס דאן די מדרש דעט הי וואס טערטין יערס אלד וואס ביי היז בר מצוה

נשים חשובות, האבן געזאגט לא ילדה שרה, און בנוגע צו אברהמ'ן איז ער מפרש אז שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, וויי דו יו טשעינדזש איט, ביי שרה דעי סעי לא ילדה שרה, ביי אברהמ'ן דעי סעי דעט מאבימלך נתעברה שרה, וויי דאנט יוז בוט ענסערס אן בוט אוו דעם? אויך איז נישט פארשטאנדיג דאס וואס היניקה בנים שרה איז נאר א בירור אז ילדה שרה און דער קינד איז נישט קיין אסופי דאס אבער נישט קיין באווייז אז דאס איז אברהם'ס א קינד רייט דעי אל קעים טו די פארטי ענד שי שי נערסט אל די בעיביס וואט דו דעי סי נאו דעט איטס הער בעיבי באט דעי העוו סטיל די קוועשן האו קוד אברהם העוו א בעיבי מעיבי איטס נאט אברהם מעיבי איטס פרום אבימלך דער רבי סעז, און דער קינד איז נישט קיין אסופי, דאס איז אבער נישט קיין באזונדערע, דאס איז נישט קיין באווייז אז דאס איז אברהם'ס א קינד, האו דו איי נאו דעט איטס אברהם'ס סאן, האבן דאך די שרות געקענט זאגן, פונקט ווי די ליצני הדור, די שרות קוד העוו סעד, מאבימלך נתעברה שרה, וויסנדיג אז אברהם איז א זקן בן מאה שנה, סאו וויי דיד וויי דיד דער רבי איז מעיקינג קוועשן איווען מאטש מאר, עז ווי סי אין די גמרא אין בבא מציעא.

דעטס די אינסייד, על פי הנל וועט עס ווערן פארענפערט. דער חידוש ותמיהה ביי די שרות איז מלכתחילה געווען נאר בנוגע צו שרה, און די פראבלעם וואז אנלי שרה, היות אז ביי איר איז חדל להיות וגומר, שי איז נאו מאר שי איז חדל להיות, שי איז נאו מאר א יונג וואמען, און איז נישט מעגליך צו האבן קינדער, מה שאין כן אברהם, זעענדיג אז ער האט געבוירן ישמעאל צו פ"ו שנה, איז ביי זיי שוין קיין פלא נישט געווען וואס ער האט קענען האבן א קינד אויך צו מאה שנה, דעטס וויי רש י ברינגס ביי אים אנלי אנלי דיס, ווען איט קאמס טו אברהם.

דעי דזשאסט מעיק ליצנות דעי פיינד א פלעיס ווער טו מעיק ליצנות איווען איף דעי נאו דעט איטס א איטס נאט אמת זיי זוכן נאר א מקום צו פראווען ליצנות ווערעווער דעי העוו א פלעיס טו מעיק א דזשאוק דעי דו איט נאר זיי האבן געזאגט נאר זיי האבן געזאגט אנלי דעם דעטס וויי רשי דיוויידעד ווען איט קאמס טו שרה הי ענסערס אנלי אבאוט די היניקה קאמס טו אברהם וואט וואז די פראבלעם די ליצנים האבן געזאגט און מיט א ליצנות מאבימלך נתעברה שרה נאו די קוועשן איז

בן למד ובן למד כבן זיין, אף על פי וואס אויך דארט שטייט שנה בכל כלל וכלל, יו סעד א רול ווערעווער איט סעז שנה ביי איטש ענד עוורי וואן, יו מאסט לערן סאמטינג פון איט, איז ווייל דאס איז מובן מעצמו, יו קוד לערן איט יורסעלף, יו דאנט ניד טו סעי איט. לויט דעם פירוש רש י אין דעם זעלבן המשך ביי אברהמען, עקארדינג טו וואט רש י סעד ביי אברהמען,

ווייל דאס איז מובן מעצמו, לויט פירוש, לויט דעם פירוש רשי וואט רשי איז עקספלעינינג, אברהם איז בן ק' כבן ל' אן תשות כח, און בן ל' כבן ז' לחטא, זיין תשובה טון זאגט, זיין תשובה טון זאגט דערמיט דער פסוק איז שוין געווען פון ל' שנה אן, בן ל' כבן

אנבעליוועבל. על פי זה דארף מען אבער פארשטיין פירוש רשי על אתר, נאו ווי גאנע העוו א ביוטיפול קוועשן דעט וויר גאנע לוז די האול טינג וואט די רבי סעד. אויף ואלה שני חיי ישמעאל זאגט רשי, למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב, וויי דיד די תורה קאונט בכלל די די יערס אוו ישמעאל, קאז אקארדינג טו דיס, איף יו מעיק א חשבון רשי איטס איטס נאט גאנע גאו אינטו איט עקזעקטלי, רשי סעז דעט.

כלל וכלל, די קוועשאן איז סטיל סטענדינג, וויי דיד די רייט די שנה? איף יו וואנט טעל מי טו סעי דעט יעקב וואס מיסינג פארטין יערס און הי וואס אין ישיבת שם ועבר ער שוד האב סעד ואלה שני חיי ישמעאל מאה ושלושים ושבע שנים סאו איי וואלד נאו די סעים קאלקעלעישן איי דאנט ניד מאה שנה ושלושים שנה ושבע שנה דאס איז מכריח צו זאגן אז למה נכתב שנה איז מלכתחילה קיין קשיא נישט נאכן פירוש ביי אברהם'ן כנ"ל, איטס נאט א קוועשן וויי די תורה רייטס שנה, די קשיא איז אבער למה נמנו שנותיו של ישמעאל בכלל, די קשיא איז נאט אן שנה וויי די רייט בכלל דעט, ווי דער בן חמש למקרא זעט אז תורה דערציילט נאר ענינים וועלכע זיינען נוגע, אפילו נישט וועגן חנוך ומתושלח הצדיקים, די תורה איז רייטינג אנלי וואט איטס אימפארטענט, וויי איז זי רייטינג בכלל די יערס אויף ישמעאל? סאו די בן חמש האט א קוועסטשן וויי דאס די תורה טעל אס אל די ישמעאל שרה איי אנדערסטענד אברהם איי אנדערסטענד וויי די רייטינג די יערס אויף ישמעאל פארענטפערט רש"י אז דאס איז צוליב יעקב אבינו די רבי איז גאנע בי מחדש היר א ווערי אינטרעסטינג טינג אייל סעי איט אויסווייניג דען ווי לערן איט אינסייד די רבי איז גאנע בי מחדש היר דעט די טרוט אויף די מעטער איז דעט נמנו שנותיו של ישמעאל וואס טו בי לערנינג אבאוט

פשוט אמעיזינג וואט די רבי איז טיטשינג היר. סאו אגעין, די יערס אויף ישמעאל איז ביקאוז ליחס ליעקב, טו טעל אס ווער יעקב וואס די פארטין יערס, איי וויי דאז הי רייט שנה בכל אחד ואחד, הי רייטס איט ביקאוז הי וואנטס טו טעל אס טאקע יעס די מעלות אויף ישמעאל, ענד טו טעל אס דעט יעקב איז א מיליאן טיימס מאר דען ישמעאל, ענד ווי גאנא סי אין איטש ענד עווערי וואן, בן ק און בן למד און בן, האו יעקב איז מאטש הייער דען ישמעאל. ביוטיפול. פארענטפערט רש"י אז דאס איז צוליב יעקב אבינו. לויט דעם איז אבער, לויט דעם איז אבער מובן אז אויך מיטן צוגעבן שנה בכל כלל וכלל איז דער פסוק נישט אויסן נאר צו פארגלייכן זה לזה די יארן פון ישמעאל בן ק כבן ל וואס דאס איז דאך א חידוש און מעלה און הוספה פון ישמעאל וויבאלד אז דער פסוק בכלל איז נישט אויסן ישמעאל גופא נאר די תורה איז נאט קאמינג טו טעל אס אבאוט די מעלות אויף ישמעאל איט טעלס אס די יערס אויף ישמעאל טו טעל אס אבאוט יעקב די סעים טינג ווען עס סעס שנה בכל אחד ואחד איז טו טעל אס אבאוט יעקב נאט אבאוט ישמעאל האו קוד יו ברינג אס די מעלה אויף יעקב ווען טעל אס וואט ישמעאל איז דען ווי גאנע סי די דיפרענס ביטווין ישמעאל און יעקב פשוט געוואלדיג און דאס וואס דער פוסק זאגט פארט אויך ביי ישמעאל'ן שנה בכל כלל וכלל וואס דער אפטייל אין יעדער כלל פון שנים לאס ווען יו סעפערעט ענד יו רייט ביי איטש וואן שנה איז כנזכר לעיל מרמז אויף א מעלה און אויפטו וואס איז געווען ביי ישמעאל אין יעדער פון די זמנים הי וואס בן ק כבן למד אין כח, און הי וואס בן למד כבן זיין דעט הי דיד תשובה ביי למד שנים הי דיד תשובה דער רבי אין די הערות וויל פרוף ווען הי דיד תשובה דעט הי דיד תשובה ביי למד הי וואס אלרעדי עפטער הי דיד תשובה איז דאס נישט כדי אז מען זאל פארגלייכן די יארן פון ישמעאל'ן זה לזה דיס איז נאט וואט די תורה איז קאמינג טו טעל אס די דיפרענס ביטווין דעט הי וואס ק כלמד און למד כזיין אז ביי

יא איז דאס נישט כדי אז מען זאל פארגלייכן יא איטס נאט גאוינג טו טו קאמפער טו קאמפער פון ק' און ל' הי דיד העוו איט הי דיד העוו איט באט דיס איז נאט וואט רשי וואנטס טו טעל אס דיס איז נאט וואט די תורה וואנטס טו טעל אס יא הי דיד העוו איט צו לאזן וויסן יחוס מעלות יעקב דאס וואס די תורה איז מרמז די בנוגע ישמעאל זיינע מעלות, היר היר יו העוו איט קליר, ווייזט די תורה אונז די מעלות אוו ישמעאל, איז אנלי לייחס בהם יעקב, טו גיוו איט, טעל אס וואט יעקב איז, מען זאל וויסן אז ביי יעקב'ן זענען מיוחס'דיגע יארן, אט די מעלות גופא זענען ביי יעקב'ן באופן אחר לגמרי, פשוט געוואלדיג, די רבי איז גאנע טעל אס ווער דו ווי סי איט אין אלל דיס טינגס, אקעי, אות ה', דער ביאור אין דעם, דער שינוי וואס איז געווען אין ישמעאל צו בן ק, איז וואס ער איז שוין געווען א בעל תשובה, ווי רש"י זאגט בפירושו אז ישמעאל האט תשובה געטון נאך בחיי אברהם, און ישמעאל איז געווען נײַן און אַכציק יאר בשעת מיתת אברהם, ביי עיטי נײַן ווען אברהם דייד, ישמעאל וואס עיטי נײַן, עניוועיס איט סעז דעט דעט ישמעאל דיד תשובה, רייט? ענד דען עט אנאדער טינג איט סעז איווען, און דאס באווארנט רש"י איז נישט קוקנדיג אויף דעם וואס ער האט געווען א בעל תשובה ביז אז ביי אים שטייט ויגוע, סאו ביי א האנדערט הי וואס ארעדי א בעל תשובה אין א לשון וואס שטייט נאר ביי צדיקים האט עס אבער קיין באטרעף נישט לגבי די צדקות פון יעקב איף יו וואנא קאמפער איט טו יעקב וואט הי וואס ביי א האנדערט קאמפליטלי נאט נאט די סעים און דעטס וויי די תורה איז טעלינג אס אבאוט ישמעאל טו ברינג אוט די מעלות אוו יעקב נאט ישמעאל די מעלה פון בן שלושים

דעט מיענס הי וואזענט סקעירד אוו עניבאדי, הי סטארטעד מיט עווריבאדי, הי פייט, הי פאט מיט עווריבאדי ביקאוז הי איז ידו בכל, און ביקאוז הי איז סטראנג, איז מובן אז אין עלטער פון שלושים איז ער געווען א גיבור. סאו לכאורה ווער ווער סאמטינג א מעלה אין ישמעאל אויף ווי סיט איז ישמעאל וואס ביי א האנדערט די סעים עז הי וואס ביי טערטי ביי יעקב איטס קאמפליטלי דיפרענטלי ווער דו ווי סי איט לוק עט דיס פונדעסטוועגן האט אויך ישמעאל'ס גבורה קיין באטרעף נישט קעגן גבורתו של יעקב איט איז נאט יו קענט קאמפער איט

אפטער איטס אפן נאט ביפאר איטס אפן להודיעך ליסן דער רבי אנדערליינט להודיעך שכחו גדול אף על פי וואס דעמאלט איז יעקב געווען לויט פירוש רש"י הי וואס ארעדי סעווענטי סעווען און סטיל העד די סטרענגט עז א עז א טערטי יער אולד ענד הי דיד איט לייק דיס סי בילאו אין פוטנאט פארטי סיקס שמזה גופא מוכח ווערי אינטרעסטינג שגם גבורה גשמית מעלה אצל יעקב

האט ישמעאל קיין באטרעף נישט לגבי יעקב, יו קענט קאמפער דעם, ווייל די עצם מציאות פון יעקב איז אנדערש פון ישמעאל, וואטס די עצם מציאות פון יעקב, הי וואס א בן האמה, ובמילא, ישמעאל, שור, ישמעאל בן האמה, ובמילא איז וועגן וואס פאר א זאך עס רעדט זיך אין יעדן פרט ופרט איז יעקב אינגאנצן אנדערש העכער, פון ישמעאל, און דערפאר לא נמנו שנותיו של ישמעאל, כולל די מעלות וואס זענען מרומז אין די ג' פעמים שנה, די ש מעלות, נאר כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב.